שלום וברכה. די מאכטפולסטע שפיאנאזש אגענטור וואס איז דא אויף דער וועלט איז ברייט אנגענומען צו זיין די אמעריקאנער ען. עס. עי. ס'איז די ראשי תיבות פון נעשאנעל סעקיוריטי עידזשענסי. און יעצט גיימער היינט אביסל ארומרעדן היינט און ס'וועט זיך מסתם פארציען אויך אויף נעקסטע וואך צוויי חלקים וועגן די היסטאריע און די אנטוויקלונג פון דעם. אגענטור, און צו מען וועט מער רעדן וועגן די אגענטור וויאזוי זי איז צושטאנד געקומען און זאכן ארום דעם, וואס די אגענטור טוט ווייסט מען נישט קיין סאך, און פארקערט די ביסל וואס מען איז יא געווארן געוואר געווארן דורכאויס די לעצטע פאר יאר איז געווען א גאנצע סקאנדאל, ס'איז פארבינדן מיט א נאמען וואס ווער ס'האט מיטגעהאלטן די נייעס העט גראד וויסן פון וועם מען רעדט. עדווארד סנאודאן וואס איז געצווינגן געווארן צום סוף צו אנטלויפן פון אמעריקע וואו עס האט אים אפגעווארט צו ווערן ארעסטירט און אנגעקלאגט צו ווערן אויף קלאגעס צווישן אנדערן פון שפיאנאזש גאר, איז דעמאלטס ער דער עדווארד סנאודאן האט ארויסגערינען צו די פרעסע שטיקלעך אינפארמעישן וועגן די ען עס עי דאס האט אביסל דערציילט פאר די עפנטליכקייט וואס די ען עס עי טוט און ס'האט גלייכצייטיג אויך ארויסגערופן א גרויסן שטורעם. יעצט אין איין ווארט, וואס די ען עס עי טוט איז, ס'געט זיך אפ מיט שפיאנאזש, און זענען אין דעם הינזיכט ווייט נישט די איינציגסטע, די סי איי עי, די עף בי איי, די עם סיקסטין אין, די סי איי עי עף בי איי אין אמעריקע, סי איי עי אגב איז בעיקר געווידמעט פאר אויסערליכע אנגעלעגנהייטן, אויסלענדישע ענינים, און די עף בי איי איז, די אויפגאבע פון די עף בי איי איז אינערליכע זאכן, אינלענדישע זאכן, אין די פאראייניגטע שטאטן אליין. די זעלבע זאך זענען דא אזעלכע שפיאנאזש אגענטורן און יעדע לאנד האט אזיינס, באקאנט איז אויך די בריטישע עם איי פייוו און עם איי סיקס צווישן אנדערע, אין מדינת ישראל איז עס די מוסאד וואס איז די זעלבע דארטן ווי די סי איי עי דא, אדער איז דא די שין בית וואס איז די. וואס דינט אין מדינת ישראל די זעלבע ווי די עף בי איי דא איז שפיאנאזש אגענטורן זענען דא אסאך אבער ס'איז נישט דא קיין איינציגע וואס איז אזוי פארשלייערט אין מיסטעריע פון וועגן וועמען מען ווייסט אזוי ווייניג און וועמענס אקטיוויטעטן זענען אזוי ברייט פארצווייגט און וואס איז פארוויקלט אין אזויפיל קאנטראווערסיע ווי די ען עס עי. און שפיאנאזש איז נישט קיין חידוש שפיאנאזש איז שוין אזוי אלט ווי מסתמא אדער די מענטשהייט אדער זיכער זייט ס'איז דא אזא זאך ווי לענדער און קעגנערס, בכלל וואס איז דא אזא זאך מענטשן און קעגנערס, מ'רעדט פון א גרופע מענטשן קעגן א גרופע מענטשן, איז דא די ענין פון שפיאנאזש, נאר וואס דען, אמאליגע צייטן איז עס געווען זייער פרימיטיוו, ס'איז געווען אזוי ווי די וועלט איז דעמאלטס געווען, מער פרימיטיוו, ווייל די עיקר נקודה פון שפיאנאזש, אויב מ'דארף עס זאגן אין איין ווארט איז, איז עס צו צו וויסן וואס ווערט געזאגט, און ווער האט עס געזאגט? וואס איז געזאגט געווארן און ווער האט עס געזאגט? אויב דארף מען פאר'סך-הכל'ען שפיאנאזש אין א ווארט איז עס דאס. וואס איז געזאגט געווארן און ווער האט עס געזאגט? איז אמאליגע צייטן ווען קאמיוניקאציע איז געגאנגען דורך מונדליך, מענטשן האבן גערעדט צווישן זיך, אדער מ'האט זיך, אדער שריפטליך, דאס איז געווען בערך די צוויי איינציגע אופנים פון קאמיוניקירן פון מענטש צו מענטש, דעמאלטס איז די שפיאנאזש אויך צוגעגאנגען אויף דעם זעלבן שניט, מ'האט אונטערגעהערט וואס יענער רעדט, אדער פרובירט אפצוליינען וואס יענער האט געשריבן. אין די היינטיגע וועלט ווען קאמיוניקאציע גייט עלעקטאראניש, און ס'איז דא אויף אסאך אופנים, ס'איז דא אימעיל, טעלעפאן, מעסעדזשינג סערוויסעס און אזוי ווייטער, איז שפיאנאזש אויכעט ווייטער די זעלבע זאך. אונטערהערן וואס יענער האט געזאגט, אויפכאפן וואס יענער האט געשריבן עלעקטאראניש, און פארשטייט זיך מיט עלעקטאראנישע מיטלען, און עס דעשיפרירן. דאס הייסט, היינט, לאמיר זאגן אמאליגע צייטן ווען עמיצער האט עפעס געוואלט שרייבן א סוד האט ער עס פאר'חתמ'עט, מיט וואקס געווענטליך. עס איז געווען זייער פשוט אז מען האט ארויפגעלייגט אויפן פעקל אדער אויפן קאנווערט, אויפן ענוועלאופ האט מען ארויפגעלייגט א שטיק וואקס, עס איז געווען נאך אביסל ווייך, און דער מענטש, דער שיקער, האָט דער שיקער פֿונעם בריװ, דער משלח, האָט אַרײַנגעלײגט אינעם װאַקס זײַן סטעמפּל, זײַן זיגל, און כּדי, און טאָמער איז עס אָנגעקומען גאַנץ צום, צום באַקומער, דעמאָלט האָט ער געװוּסט, אַז קײנער האָט עס נישט געטשעפּעט. אױב די חתימה איז געװען אױפֿגעבראָכן, האָט ער געװוּסט, אַז עמעצער האָט עס געלײענט, עמעצער אין ערגעץ װוּ אונטערװעגנס, האָט געלײגט אַ יד אױף די זאַך און ער האָט עס אָפּגעלײענט. די הײַנט מיט די, אין דער װעלט פֿון. עלעקטראנישע קאמיוניקאציע איז אויך דא אזא בחינה, פארשטייט זיך אליין ס'איז גאר א צווייטע געשעפט, אבער ס'איז אויך דא די בחינה אז עפעס ווערט פאר'חתמ'עט און די זיגל קען יא אדער נישט ווערן אויפגעבראכן, איז היינט איז נאר איז מען אויף אזויפיל פארגעשריטן אז מען קען אויפברעכן די חתימה און עס צוריק צוזאמשטעלן אן דעם וואס קיינער, סיי דער שיקער און סיי דער באקומער, זאל וויסן אז עימיצער האט דא געבאבעט, אז עימיצער. נאך איינעמ'ס אויגן האבן אפגעליינט דעם אינהאלט פון דעם מעסעדזש, איז די יסודות פון די NSA קען מען צוריק קען צוריק גיין ביז ניינטין פארטי ניין, נײַנצן הונדערט נײַן און פֿערציק, ס'איז תש"ט, ס'איז געווען מאי דעם צוואנציגסטן פון ניינטין פארטי ניין, האט דער דעמאלטסדיגער פארטיידיגונג סעקרעטאר, די סעקרעטערי אוו דיפענס, לואיס עי דזשאנסאן, ער האט געגרינדעט א קערפערשאפט וואס האט געהייסן אפסא. אפסא, די ראשי תיבות פון ארמד פארסעס סעקיוריטי עידזשענסי. דער געדאנק פון דעם איז געווען צאמצונעמען אלע עלעקטעראנישע קאמיוניקאציעס און שפיאנאזש באריכטן פון א צאל אנדערע שפיאנאזש אגענטורן וואס די אמעריקאנער מיליטער האט געהאט כדי אלעס זאל צאמגענומען ווערן אונטער איין דאך אויף איין פלאץ און אנאליזירט ווערן אינאיינעם דורך די זעלבע קערפערשאפט. דאס הייסט דער געדאנק פון אונטערהערן עלעקטעראנישע קאמיוניקאציע איז דעמאלטס נאך געווען אין ווי מען זאגט אין די קינדער שיך, און במילא האט יעדע אפטיילונג פון די אמעריקאנער מיליטער, די נעווי וואס דאס איז די ים כוחות און די לופט די לופט כוחות די יעדע די די סתם אזוי די מיליטער, סאיז געווען פארשידענע אפטיילונגען, נאך היינט דא פארשידענע אפטיילונגען פון מיליטער און יעדער איינער פון זיי האט זיך געהאט איר אייגענע. שפיאנאזש אפטיילונג געווידמעט צו אויפכאפן עלעקטראנישע קאמיוניקאציע, און די זעלבע אויכעט מיט סתם אלגעמיינע שפיאנאזש אינפארמאציע, איז די סעקרעטערי אוו דיפענס דזשאנסאן האט געוואלט צאמנעמען דאס אלעס אין איין פלאץ, ווייל אנדערש איז די זאך געווען ווייט האלב אזוי אפעקטיוו ווי ס'וואלט ווען געקענט זיין אויב אלעס זיצט אין זעלבן פלאץ און ווערט אנאליזירט דורך די זעלבע גרופע מענטשן. האט ער געגרינדעט יענע אגענטור. אפסא איז אבער געווען א דורכפאל, א הילכיגע דורכפאל, אנגעהויבן נאך פון די ערשטע מינוט. און די עיקר סיבה איז געווען ווייל די שפיאנאזש אגענטורן, די אנדערע וואס האבן געדארפט צושטעלן אלעס צו אפסא, האבן געפירט א ערנסטע קאנקורענץ צווישן זיך. און די אמת איז דאס איז נישט קיין, די שפיאנאזש וועלט איז עס נאכנישט אויסגעוואקסן, בפרט אין אמעריקע. און אונז ווייסט מען אז א גרויס חלק פונעם שולד פארוואס די פארוואס די אמעריקאנער רעגירונג האט נישט צאמגעשטעלט דאס בילד פאר ניין עלעווען פאר די טעראר אטאקעס פון ניין עלעווען הגם ס'איז געווען פארשידענע שטיקלעך ידיעות און אינפארמאציע וואס אינאיינעם האבן בעצם צאמגעשטעלט א בילד און געוויזן אז דאס וואס איז געשען האלט אינמיטן געשען נאר ס'איז געווען א גרויס חלק דאס אז די שפיאנאזש אגענטורן די עף בי איי און די סי איי עי און די אנדערע האבן צוליב קאנקורענץ און אומצוטרוי האבן זיי נישט געהעריג אויסגעטוישט אינפארמאציע, במילא איז דאס בילד קיינמאל נישט געהעריג צוזאמגעשטעלט געווארן, און אזוי ווי היינט אזוי אויך דעמאלטס. אבער דעמאלטס איז עס געווען בולט און קלאר, עס איז געווען אזוי ווייט אז מען האט געגרינדעט א ספעציעלע אגענטור וועמענס איינציגע אויפגאבע זאל זיין צאמנעמען מלקט זיין שטיקלעך דעטע פון איבעראל, און יענע האבן עס נישט צוגעשטעלט, זיי האבן עס פשוט נישט צוגעשטעלט, זיי האבן ארומגע'חושד'ט, ארומגעשפילט, קיצור, אינדערצווישן האט זיך די קאלטע קריג וואס האט זיך דעמאלטס אנגעהויבן, די קאלטע קריג צווישן אמעריקע און די סאוויעטן פארבאנד האט זיך אנגעהויבן ממש נאך די סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה, און דאס איז געווארן, און אזא אגענטור איז געווארן קריטיש וויכטיג, אבער ס'איז גארנישט ווערט געווען. ס'איז דורכגעגאנגען בערך צוויי יאר אזוי, צוויי יאר מיט טשענדזש אביסל מער, און פרעזידענט טרומען האט איינגעזען אז מצד אחד מ'דארף האבן אזא אגענטור, מ'דארף האבן עמיצער וואס זאל, נעמען די שטיקלעך שפיאנאזש אינפארמאציע און האבן א חשבון וואס דא גייט פאר, צוזאמשטעלן א בילד און עס אנאליזירן, און מצד השני, כ'מיין די נויט איז געווען שטארק, מ'האט געהאלטן אינמיטן די קאלטע קריג אין אנפאנג דערפון, און מצד השני, די אגענטור וואס דארף עס טון, עפעס א, טוט נישט דעם דזשאב. פרעזידענט טרומען האט דעמאלטס געמאכט א החלטה. צו גרינדן א נייע קערפערשאפט, א נייע אזא ארגאניזאציע, וואס אנשטאט די ציל זאל זיין צאם, אנשטאט עס זאל דינען ווי אזא מלקט, צאמנעמען עקזיסטירנדע שטיקלעך אינפארמאציע פון אנדערע עקזיסטירנדע אגענטורן, זאל די אגענטור עס אליין טון, זאל זיין די איינציגסטע אויפגאבע איז אונטערהערן, כ'מיין צו זיין א עלעקטראנישע שפיאן. צאמנעמען אלע אינפארמאציע פון די עלעקטראנישע וועלט, און דאס איז געווען אין נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק. טרומען האט אבער באטראכט די וויכטיגקייט און די וויכטיגקייט פון די סודות'פולנעס פון די אגענטור, ער האט געהאלטן אז עס איז אזוי וויכטיג אז ער האט ניטאמאל זיך דורכגערעדט מיט סענעט אדער קאנגרעס, ער האט קיינעם נישט מודיע געווען, ער האט נישט געוואלט אז קיינער זאל דערפון וויסן. ער האט געמאכט עפעס וואס ווערט באצייכנט ווי א קאנפידענשל מעמאו, דאס הייסט א געהיימע דאקומענט, די פשוט'ע איבערטייטש דערפון וואו ער האט ארויסגעגעבן א באפעל אז אזא ארגאניזאציע זאל געגרינדעט ווערן, און ווי געזאגט קיינער האט נישט דערפון נישט געוואוסט, און דאס איז געווען די התחלה פון די ען עס עי. די דזשאב פון די ען עס עי, ווי ס'האט זיך מיט די יארן ארויסגעשטעלט, איז געווען, אונטערצוהערן יעדן סארט עלעקטעראנישע קאמיוניקאציע, און נישט נאר קאמיוניקאציע, יעצט ווייסט מען נישט פונקטליך ווען די NSA האט זיך ווייטער אויסגעברייטערט, אבער ס'איז אונטערהערן און אונטער זיין דער גרויסער אויג מלך אביון שפיאן וואס דרייט זיך אין די סייבער וועלט, אין די וועלט פון פונעם אינטערנעט היינט און פריער, אין די וועלט פון טעלעפאן געשפרעכן, פון אימעילס, פעקסעס, סיי וואסערע סארט נייע ניי-מאדישע היינטצייטיגע. אויסטוישן און אפילו אקטיוויטעטן, זאל דער NSA דאס אויף ווי ווייט מעגליך אויפכאפן, רעקארדירן און אנאליזירן. יעצט, קיינער האט נישט געוואוסט דערפון, די זאך איז געזאגט ווי איז ווי געזאגט געשען געווארן בשתיקה גמורה. קיינער האט נישט געוואוסט פון די עקזיסטענץ בכלל אז די NSA עקזיסטירט ביז איבער צוואַנציק יאר שפעטער, ווען קאנגרעס האט על פי צופאל זיך דערוואוסט אז ס'דא דא א ריזיגע בער, א גרויסע קערפערשאפט, א מאכטפולע קערפערשאפט אין די אמעריקאנער רעגירונג, א שפיאנאזש אגענטור, וועמענס עקזיסטענץ זיי האבן ניטאמאל געוואוסט. דאס איז געווען נאך די וואטערגעיט סקאנדאל. דאס איז געווען א סקאנדאל וואס האט געפירט צו די רעזיגנאציע פון פרעזידענט ניקסאן, אין איין ווארט אז ער האט אומלעגאל אונטערגעהערט געשפרעכן און מיטגעהאלטן אזוי אומלעגאל האט ער מיטגעהאלטן די טעטיגקייטן פון זיינע קעגנערס. נאכדעם ווי דער סקאנדאל, וואס איז נאכדעם אריין אין די געשיכטע אלס די וואטערגעיט סקאנדאל, האט אויפגעריסן, און פרעזידענט ניקסאן ווי געזאגט איז געווען געצווינגען צו רעזיגנירן, געצווינגען הייסט ווייל ער האט געוואוסט אז טאמער בלייבט ער פרעזידענט, טאמער בלייבט ער אין אמט און זאגט זיך נישט אפ מרצונו הטוב, וועט ער ארויסגעווארפן ווערן פון אמט, ער וועט אראפגעשטעלט ווערן פונעם פרעזידענט בענקל איז אין אנבליק פון יענעם סקאנדאל, דאס איז געווען אין נײַנצן הונדערט פֿינף און זיבעציק, ניינטין סעווענטי פייוו, האט די סענאט געעפנט אן אויספארשונג אונטער צו אריינצוקוקן אין די אומלעגאלע אקטיוויטעטן פון די אמעריקאנער שפיאנאזש אגענטורן. ס'האט געהייסן דעמאלטס די טשורטש קאמיטי, Church Committee, על שם א סענאטאר וואס איז געשטאנען אין שפיץ פון די אויספארשונגס קאמיטעי, און יענער, האט איז טאקע דערגאנגען, די קאמיטע איז דערגאנגען אז די ערשטע זאך וואס זיי זענען געוואר געווארן איז געווען די זאך וואס מען האט געוואוסט פון פריער אז די אמעריקאנער שפיאנאזש אגענטורן האבן מיסברויכט זייער מאכט און געטון פארשידענע אומלעגאלע זאכן אבער אזוי אריינקריכנדיג טיפער און טיפער איז די טשורטש קאמיטע האט זיך אויפאמאל אנגעשטויסן אין א נייע פענאמענא אין א מציאות אז ס'איז דא אן אגענטור, א ריזיגע אגענטור וואס זיצט אויף א מולטי מיליאן דאלערדיגע בודזשעט, און געדענקט, אונז רעד מיר דא פון וואס בערך פֿינף און פֿערציק יאר צוריק צו וויפיל, מולטי מיליאן דאלערדיגע בודזשעט דעמאלטס, איז זענען זיי געוואר געווארן אז די אגענטור קודם עקזיסטירט, וואס איז געקומען ווי א מורא'דיגע שאק צו זיי, ווי געזאגט ס'איז נישט געווען סתם איין צוויי מענטשן, מ'רעדט פון אן אגענטור וואס איז גרעסער ווי די סי איי עי. און און אויכעט איז מען געוואר געווארן אז די NSA האט טאקע אויכעט שטארק מיסברויכט איר רעכט, איר מאכט, און האט דורכגעפירט שפיאנאזש, האט שפיאנירט אויף אמעריקאנע בירגער, און נישט סתם קיין מסוכנ'דיגע אמעריקאנע בירגער, נאר למשל ס'איז געווען די תקופה פון די וויעטנאם, פון די מלחמה וואס אמעריקע האט געהאט אין וויעטנאם, וואס האט געהאט אסאך קעגנערשאפט אין די פאראייניגטע שטאטן, האט די NSA אפיציעל, רוטיןלי, אונטערגעהערט די געשפרעכן און די קאמיוניקאציע פון פון וויכטיגע פראמינענטע אנטי-וויעטנאם מלחמה אקטיוויסטן. דאס איז געווען א מורא'דיגע פארברעכן. אונז דארף מיר אויך געדענקן אז פאר אונז היינט איז עס שוין מער א נארמאלע זאך. אונז לעבן מיר אין א וועלט פון פאסט ניין אילעווען, און ס'איז שוין, מ'האלט שוין נאכדעם וואס ס'איז ארויסגערינען די סקאנדאל און יענע סקאנדאל, אז די נישט נאר די ען עס עי נאר די אנדערע די עף בי איי און די סי איי עי האבן געטון פארשידענע צווייפלהאפטיגע אקטיוויטעטן, שפיאנירט אויף אמעריקאנער בירגער אן קיין געהעריגע רעכט און אפילו מיט א געריכטליכע רשות, אבער ס'איז געווען, אונז האבן שוין מער באוויזן צו אינטערנעלייזן מפנים צו זיין אז ס'איז דא אזא מין מציאות, דעמאלטס איז עס געווען א מורא'דיגע שאק. יעצט, אמעריקע האט געהאט שפיאנאזש אגענטורן אויכעט ביז די NSA, די באקאנטסטע און די פראמינענטסטע דערפון איז די CIA. די CIA איז אבער געגרינדעט געווארן דורך קאנגרעס. די NSA ווי דערמאנט פריער איז געגרינדעט געווארן דורכן פרעזידענט דירעקט. ער האט קיינעם נישט דערציילט דערוועגן. און ס'איז נישט אז ער האט קיינעם נישט דערציילט דערוועגן, נאר ווי די טשורטש קאמיטעי האט זיך דעמאלטס דערוואוסט, האט די ווייסע הויז במשך אפאר קאדענצן, אפאר פרעזידענטן, מען רעדט דא פון איבער צוואנציג יאר פון ווען די אגענטור איז געגרינדעט געווארן ביז די סענאט האט זיך דערוואוסט וועגן איר עקזיסטענץ, האט די ווייסע הויז געטון מורא'דיג אסאך זאכן, די ווייסע הויז האט גענומען שווערע שריט, שווער געארבעט זיכער צו מאכן אז קיינער ווערט נישט געוואר וועגן די ען עס עי. איז דעמאלטס למעשה האט זיך ארויסגעשטעלט קאנגרעס און סענאט איז געוואר געווארן אז מען רעדט פון א מאכטפולע גרויסע רייכע אגענטור וואס האלט נאר אין איין וואקסן, און נישט נאר דאס זיי זענען געוואר געווארן אז די געהיימע אומזעבארע אגענטור איז גרעסער נישט נאר ווי די סי איי עי נאר ס'איז גרעסער ווי אלע אנדערע אמעריקאנער שפיאנאזש אגענטורן אינאיינעם און קיינער האט דערפון נישט געוואוסט. ער האט צו באקומען א שטיקל השגה וואס דאס האט געמיינט, וואס די באמבע האט געמיינט, מיט וואסערע מאכט ס'האט אויפגעריסן אין די קארידארן פון קאנגרעס און סענאט, איז דארף מען דארף מען וויסן אז די לעצטע, אין ניינטין סעווענטי עיט ס'איז די לעצטע לעצטע שטיקל אינפארמאציע קראנטע אינפארמאציע וואס אונז ווייסט מיר וואס די עפענטליכקייט וועגן ווייסט וועגן די ען עס עי איז פון ניינטין סעווענטי עיט נײַנצן הונדערט אַכט און זיבעציק דאס איז מיט איבער פערציג יאר צוריק. פון דארטן און ווייטער זענען דא שפעקולאציעס. ס'דא פארשידענע שאצונגען וואס די בודזשעט פון די NSA איז, וויפיל מענטשן ארבעטן דארטן און וואס זיי טוהן, אבער ווי געזאגט, ס'איז נישט מער ווי ווייטע שפעקולאציעס, מ'ווייסט נישט גארנישט. די לעצטע זאך וואס מ'ווייסט קראנט איז פון, ווי געזאגט, פון ניינטין סעווענטי עיט. דאס איז איין זאך. די צווייטע זאך וואס מ'דארף געדענקען, אין ניינטין סעווענטי עיט האט די NSA שוין געהאט איר בודזשעט און ארבעטסקראפט איז שוין געהאט רעדוצירט געווארן, דאס איז געווען נאכדעם וואס די וויעטנאמעזישע קריג, די מלחמה וואס אמעריקע האט געפירט אין וויעטנאם, איז געקומען צו א סוף, איז אויך געשניטן געווארן די ארבעט, דאס הייסט די בודזשעט און די צאל ארבעטערס איז רעדוצירט געווארן ביי די ען עס עי, ווייל עס האט שוין נישט אזוי וויכטיג מער אויסגעפעלט, איז דעמאלטס נאך די רעדוקציע האט די ען עס עי געהאט איבער אַכט און זעכציק טויזנט ארבעטערס, איבער אַכט און זעכציק טויזנט ארבעטערס מיט צוויי און פֿערציק יאר צוריק, נאכדעם וואס די ארבעטס קראפט איז שוין געשניטן געווארן. דאס איז מער ווי האלב פון אלע ארבעטערס וואס די רייכסטע קאמפאני אין די וועלט, עפל, האט היינט. אונז ווייסט מיר נאך אלץ נישט וואס די בודזשעט איז געווען דעמאלטס, און אונז ווייסט מיר נישט וואס די אלע מענטשן האבן געטון, אבער די צאל מענטשן וואס די ען-עס-עי האט געהאט דעמאלטס, נאך א רעדוקציע שוין, דאס גיבט אונז שוין א שטיקל השגה וועגן די פארנעם פון די פעולות פון די נעשאנעל סעקיוריטי עידזשענסי און די אלע טעטיגקייטן פון די ען עס עי וואס זיי זאלן נאר האבן געווען, אונז ווייס מיר וואס זייער פראפעשן איז געווען, לאמיר עס אזוי באצייכענען, אונז ווייס מיר וואס, אין וועלכע מקצוע זיי האבן געפאטשקעט, מיט וואס האבן זיי זיך אפגעגעבן, אונטערהערן, עלעקטעראנישע געשפרעכן, עלעקטעראנישע קאמיוניקאציע און עלעקטעראנישע טעטיגקייטן. וואס, ווער, וועמען, און אויף וואסערע פארנעם, וואס מיט די אינפארמעישאן איז געשען, ווער ס'האט עס באקוקט, וואס ס'איז דא געווען לעגאל, צי ס'איז געווען לעגאל, דאס האט מען אויך אפילו דעמאלטס נישט געוואוסט. בעסער געזאגט, מ'האט געוואוסט זיכער אויף נישט. פארוואס? ווייל היות די NSA איז באשאפן געווארן דירעקט דורכ'ן פרעזידענט אן דעם וואס עימיצער זאל וויסן אדער האלטן חשבון דערויף, איז ס'איז נישט געווען קיין שום געזעץ וואס האט זיי מחייב געווען, זיי האבן נישט געהאט קיין שום רולס אונטער וועלכע די ען עס עי און איר ארבעט, אירע פעולות, זענען געווען אונטערגעווארפן. יא, אפיציעל, אלס אן אמעריקאנער אגענטור, איז די ען עס עי אונטערגעווארפן דעם אמעריקאנער געזעץ. די זעלבע געזעצן וואס זענען מחייב יעדן בירגער, יעדע עידזשענסי, יעדע ארגאניזעישן, אריינגערעכנט דעם פרעזידענט און די סי איי עי און די עף בי איי, כמובן, אפיציעל דארף עס אזוי צו זיין, איז לכ' האט לכאורה אויך פונקט אזוי מחייב געווען די ען עס עי, נאר דען ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל, ס'איז נישט געווען די מוראה של מלכות דא, לאמיר אזוי זאגן, ס'איז נישט געווען קיין אקאונטעביליטי, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל האלטן חשבון אויף א, מ'קען נישט האלטן קיין חשבון אויף א זאך פון וועמענס עקזיסטענס מ'ווייסט נישט צו זאגן, און די ען עס עי אנגעשטעלטע האט עס גוט געוואוסט, זיי האבן דאס אלעס פארשטאנען. און במילא איז עס געווען א בחינה פון איש כל הישר בעיניו עושה, יעשה, כ'מיין נישט אז מ'ווייסט אויף זיכער אכפנים פון דעמאלטס אבער ס'איז פון דעם ביסל וואס מ'איז יא דערגאנגען, כ'מיין ווייל מ'דארף געדענקן אז די אומלעגאלע אקטיוויטעטן דעמאלטס פון די NSA זענען אויך געווען, ס'האט געהאט א שטיקל תירוץ, ס'איז געווען אומגעזעצליך אבער ס'האט געהאט א שטיקל תירוץ אזוי ווי ס'איז אין די אינטערעס פונעם לאנד געווען, לאמיר אזוי זאגן. אדער ס'איז געקומען אויף די פארארדענונג פונעם פרעזידענט פון לאנד, איז די פרעזידענט פון לאנד האט געוואלט לאזן שפיאנירן אויף זיינע קעגנער, אבער סוף כל סוף די באס האט געהייסן, דאס געזעץ זאגט אז מ'טאר נישט, אבער די באס האט געהייסן, און די NSA איז צוגעוואוינט שוין פון מיום היווסדה אז מ'טוט וואס די באס הייסט, ווייל דאס געזעץ איז דא נישט געהעריג נוגע, ס'איז נישט רעלעווענט, מיין רעלעווענט איז עס אבער ס'איז נישט מחייב. האט מען געטון, מצד די אנדערע זאכן די נאך שפיאנירן אויף די אויסגעשפראכענע קעגנערס אקטיוויסטן פון די וויעטנאם קריג, אקעי איז ס'איז געווען א אנטי מלחמה ווינט אין לאנד, ס'האט אראפגעברענגט די מאראל פונעם מיליטער, קיצור ס'האט אנטמוטיגט מענטשן פון זיך אנשליסן אין די, אין, אינעם מיליטער, ס'האט געמוטיגט מענטשן צו פארלאזן, אנטלויפן פונעם מיליטער וואס דאס איז קעגן געזעץ. מען קען הערן אז ניין ס'איז נישט געזעצליך אבער ס'איז דא א שטיקל הגיון דא און ס'איז דא עפעס, ס'איז דא א געוויסע קאטעגאריע אין וואס מען קען עס אריינשטעלן וואס איז נאך מתקבל על הדעת אפילו אויב נאר בדיעבד גדול ונורא. איז די ווי געזאגט דאס געזעץ פון לאנד האט נישט מחייב געווען די ען עס עי און די איינציגסטע רעגולאציעס וואס זענען דארטן אפגעהיטן געווארן און דאס בכל תוקף איז געווען אז מען טאר נישט ארויסגעבן קיין משהו אינפארמעישן וועגן דעם עקזיסטענץ פון דעם אגענטור דאס איז געווען די איינציגסטע עכטע ערנסטע געזעץ וואס האט חל געווען אויף די אלע ארבעטערס אלע אנגעשטעלטע פון די ען עס עי. און דאס האט מען דווקא אויסגעפאלגט למהדרין מן המהדרין ביזן לעצטן פרט, ווי געזאגט, ווילאנג סענעט האט נישט אנגעהויבן גריבלען, און אזוי ארום דורכן גריבלען האבן זיי זיך אנגעשטויסן אין די עקזיסטענץ פון די NSA האט קיינער אין לאנד נישט געוואוסט דערפון צו זאגן צו די טשורטש קאמיטעי. האט זייערע זייערע פיינדינגס, די זאכן וואס זיי האבן געטראפן וועגן די עקזיסטענץ פון די NSA און די פעולות וואס זיי האבן זיך פארנומען האט ארויסגערופן א גרויסן שטורעם. און סענעט איז דעמאלטס געוואר געווארן אז די NSA האט אומלעגאל אונטערגעהערט די געשפרעכן פון לכל הפחות טויזנט זיבן הונדערט אמעריקאנער בירגער, און נאכאמאל מ'רעדט נישט פון מענטשן וואס זענען געווען באשולדיגט אין פארברעכנס, נאר מענטשן וואס אדער די ניקסאן אדמיניסטראציע, אדער דאס מיליטער, וואס ס'זאל נאר זיין, האט געוואלט האלטן חשבון אויף וואס זיי רעדן, אויף וואס זיי זאגן. אין נײַנצן הונדערט נײַן און זעכציק, נאך מיט אפאר יאר פריער, אין נײַנצן הונדערט נײַן און זעכציק, האט די ניקסאן אדמיניסטראציע צוגעשטעלט פאר די NSA א ליסטע פון מענטשן וועם זי וויל, וועם דער פרעזידענט האט געוואלט מען זאל נאכקוקן, און דאס האט אפילו באקומען א געהעריגע נאמען, אפערעישאן מינארעט. אפערעישן מינערעט איז געווען א באפעל פון פרעזידענט ניקסאן צו די NSA אז אל די מענטשן וואס זענען אויף די ליסטע דארף מען נאכקוקן, און ווי געזאגט דארט זענען געווען פראמינענטע פיגורן אין אמעריקע וואס זענען אדער געווען קעגנערס פונעם פרעזידענט, פון פרעזידענט ניקסאן, אדער ניטאמאל דאס, זיי האבן סתם געהאט ראדיקאלע פאליטישע שטעלונגען וואס האט וואס איז נישט געפאלן פארן פרעזידענט. די ען-עס-עי האט אויך אונטערגעהערט די געשפרעכן און ממש שפיאנירט אויף מארטין לוטער קינג וואס איז געווען א שווארצער קעמפער פאר די רעכטן פון שווארצע אז זיי זאלן באקומען פרייהייט גלייכבארעכטיגונג און דאס איז פשוט א דוגמא און דאס איז געווען די ווינט אין אמעריקע דעמאלטס ס'איז נישט געווען פשט אז ער איז געווען כאילו אן אויפשטענדלער אדער א רעוואלוציאנערישער פיגור, ער איז געווען עימיצער וואס האט גענומען די זאך אין די הענט אריין און דורכגעפירט גראדע זייער פיעספול פראטעסטן און ער האט נישט גערופן, פארקערט ער האט גערופן נישט דורכצופירן קיין גוואלדטאטן, באמת ס'איז נישט געווען אזוי ווי א ווינק מיט איין אויג אזוי ווי מען זאגט יעדער איינער זאל זיין פרידליך און נאכדעם קומט א ווינק אדער א קריץ מיטן אויג, ער האט באמת, ער איז געווען א וועלטס רעדנער, געהאט א שטארקע אראטארישע קראפט. און ער האט עס גענוצט מיט אן אמת צו אנטמוטיגן ווייעלענס און גוואלדטאטן, ער האט נאר גערופן, אבער פון די אנדערע זייט האט ער גענומען, ער האט צוזאמגענומען די מאסן, און ס'איז געווען אסאך אזעלכע, רוב רוב אמעריקע, צי א ריזיגע פראצענט פון אמעריקע וואס האט געפילט אז די צייט איז שוין רייף צו געבן פאר די שווארצע גלייכבארעכטיגונג, איז ער איז אויך, אים האט אויך די ען עס עי אונטערגעהערט. און אונטערגעהערט דא מיינט מען נישט סתם צוגענייגט אן אויער פון די אנדערע זייט וואנט, נאר מען קען עס מער אנקוקן ווי א גרויסער הויכע שווארצער אבער אומזעבארע ריז וואס קריכט נאך דעם מענטש ווי א שאטן און האלט חשבון אויף יעדן שריט, אויף יעדן טריט וואס ער געט, אויף יעדן ווארט וואס ער זאגט אדער שרייבט, און מיט וועמען ער רעדט נאר, ווען, ווי, פארוואס, ווי אפט, און אזוי ווייטער. אויף אזא אופן האט די ען עס עי שפיאנירט ווי געזאגט מארטין לוטער קינג איז נאר איין דוגמא, און סתם אקטיוויסטן, נישט נאר פאליטישע מענטשן, פאליטישע פערזענליכקייטן, נאר סתם מענטשן וואס האבן ארויסגעשטארט, מענטשן וואס זענען געווען ווי מען זאגט נעמען וואס מען האט געקענט, וואס זיי האבן געהאט כל מיני אדזשענדעס, נישט דווקא קיין געפארפולע, און נישט אפילו קיין מורא'דיג ראדיקאלע, נאר זיי האבן ארויסגעשטארט, און זיי האבן ארויסגעשטארט האט מען זיי באמערקט, און די ען עס עי וואס ווי געזאגט האט זיך געפילט אינגאנצן רואיג און פריי צו טוהן וואס זי וויל, האט אויף די מענטשן שפיאנירט אויף א גרויסן פארנעם. דאס האט די סענעט, די טשורטש קאמיטעי פונעם סענעט האט זיך דערוואוסט אין די אין די דורכאויס די אויספארשונגען וואס האבן זיך אנגעהויבן ווי געזאגט אין נײַנצן סעווענטי פייוו. יעצט די אלע ערפינדונגען, די די געפינסן בעסער געזאגט, פון קאנגרעס און סענעט האבן געפירט, עס האט גענומען אפאר יאר ביז נײַנצן סעווענטי עיט, אבער אין נײַנצן סעווענטי עיט, ווי פריער דערמאנט, ס'איז אויך דאס יאר ווען אונז האמיר די לעצטע שטיקל קראנטע אינפארמאציע וועגן די ען עס עי, קומט פון דעמאלטס, פון יענע תקופה, פון יענע פון יענע אומשטענדן, אבער קאנגרעס האט דעמאלטס דורך דורך האט באשטעטיגט דעמאלטס א געזעץ וואס האט באקומען דעם נאמען פיסא, ס'איז די ראשי תיבות פון פארען אינטעלידזשענס סורוועילענס עקט. פיסא איז געווען די ערשטע מאל ווען די NSA האט באקומען א בינטל געזעצן צו וועלכע ס'האט זיך געדארפט האלטן. איז פארשטייט זיך מען קען זיך פארשטעלן א געזעץ וואס קאנגרעס האט דורכגעפירט איז באשטאנען פון אסאך סניפים און סעיפים און סעיף קטן'ס מיט הערות מיט הגהות מיט נושאי כלים אבער אויב דארף מען עס אזוי ווי פארסך הכל'ן אין א ווארט און בעיקר הנוגע לענינינו האט די ען עס איז די איז די מאכט פון די NSA שטארק באגרעניצט געווארן און ס'איז געבליבן מיט די רעכט אויסצוהערן קאמיוניקאציעס פון נאר פון אויסלאנד. ס'הייסט קאמיוניקאציעס אין לאנד אין די פאראייניגטע שטאטן טאר די NSA בכלל נישט אונטערהערן, מען טאר נישט גיין לעבן דעם. דאס האט נישט מיט זיי. אין אנדערע ווערטער זיי זענען געווארן פונקט ווי די CIA וואס געבט זיך אפ נאר מיט אויסלענדישע ענינים האט די NSA זיך פון יעצט און ווייטער געמעגט אפגעבן נאר מיט אויסלענדישע קאמיוניקאציע. צוויי אויסנאמען זענען געווען ווען די NSA האט געמעגט שפיאנירן אויכעט אין די פאראייניגטע שטאטן. איינס איז געווען אויב רעדט מען פון א שפיאן, א שפיאן וואס איז אין די פאראייניגטע שטאטן און שפיאנירט פאר א צווייט לאנד, דעמאלטס מעג די NSA אונטערהערן יענעמ'ס קאמיוניקאציע. און די צווייטע איז אויב זיי באקומען א קאורט ארדער. דאס הייסט אז דאס געריכט גיבט ארויס א באפעל אדער רשות פאר די NSA אז דעם און דעם יחיד מעג מען אונטערהערן זיינע געשפרעכן, אלע זיינע קאמיוניקאציע אקטיוויטעטן מעג מען אונטערהערן און מיטהאלטן, און פארשטייט זיך כדי צו באקומען אזא געריכטליכן רשות האט די NSA געדארפט מאכן א קעיס, ווער איז ער? פארוואס ווילסטו אים אונטערהערן? און געדארפט צושטעלן באווייזן. דאס געריכט האט עס איבערגעקוקט און אויב איז די קאורט געקומען צו די מסקנא אז יש דברים בגו אז ס'איז דא גענוג א שטארקע סיבה אז די NSA זאל עס וועלן באמת טון אז ס'איז נוצבאר ס'איז וויכטיג האבן זיי באקומען די רשות און דעמאלטס האט די NSA געקענט שפיאנירן אויכעט אויף אן אמעריקאנער בירגער. יעצט די זאך, ס'איז שווער צו זאגן צו ס'איז געווען א אנדערע וועג וויאזוי עס צו טון. אבער דאס באקומען א געריכט א דאס דורך דאס מעגן יא שפיאנירן אויף אן אמעריקאנער בירגער מיט א געריכטליכן רשות איז זייער זייער ווי מען זאגט א גרעי עריע ס'איז ס'איז נישט קיין קלארע זאך פארוואס ס'איז נישט קלאר ווייל די די באווייזן די סיבות די הוכחות די ראיות אלעס ווערט צוגעשטעלט דורך די NSA יא. די ען עס עי אליין ווענדט זיך צום געריכט און זאגט אז פלוני אלמוני דארף מען אונטערהערן, דארף מען אבזערווירן, זיין קאמיוניקעישאן ליין דארף מען אנפאנגען מיטהאלטן, פארוואס? וועגן א' ב' ג', וואס איך ווייס פון ד' ו', פון ד' ה' ו'. אבער די אינפאר, די קוואל פון די אינפארמעישאן איז ווייטער געקומען פון די ען עס עי. איז די ען עס עי, וויבאלד קיין איבערזיכט, קיין געהעריגע איבערזיכט איז ווייטער נישט געווען, האט געהאט די ברירה צו זאגן וואס זי וויל, און דעמאלטס איז אז דאס זעט מען היינט אויכעט מיט די עף בי איי למשל, אז מען ווייסט אז די עף בי איי דארף אויכעט באקומען א קאורט ארדער, רשות פונעם געריכט צו קענען אונטערהערן אדער פארשידענע פעולות וואס זיי פאר זיי טוהן עפעס אויף אן אמעריקאנער בירגער דארפן זיי באקומען א קאורט ארדער, און ס'גייט ווייטער, דאס איז די נוסח, דאס איז די סגנון אז די עף בי איי שטעלט צו אז. אויפן סמך פון עפעס וואס מען קען נישט מגלה זיין דעם קוואל, ווייס מיר א' ב' ג' וועגן דעם אין יענעם מענטש, פלוני אלמוני, במילא דארף מען טון, איז די עידזשענסי געקומען צו די מסקנא אז דאס און דאס מוז מען טון, לאמיר זאגן מען מוז אים ארעסטירן, וואס עס זאל נאר זיין. איז ווייטער, וויאזוי ווייס איך אז ס'איז טאקע אזוי, וויאזוי ווייס איך אז ס'איז קראנט, אז ס'שטימט, כ'מיין, באקומען פון די עף בי איי, צי די ען עס עי, וואס דאס איז די סאבדזשעקט פון וואס אונז רעד מיר דא, באקומען פון זיי אינפארמעישן איז דאך די זעלבע זאך ווי גיין בלינדערהייט זאגן פאר די קאורט איך וויל אונטערהערן פלוני אלמוני וועגן איך האלט אז ס'איז וויכטיג. פארוואס האלטסטו אז ס'איז וויכטיג? וועגן איך בין געקומען צו די מסקנא אויפן סמך פון וואס איך ווייס וועגן אים. סאו עס נעמען א סטעפ ווייטער און זאגן דער סמך איז די זעלבע זאך ווייל איך האלט אז ער איז לאמיר זאגן שעדליך פארן לאנד'ס זיכערקייט און אויפן סמך פון א קוואל וואס האט אזוי און אזוי געזאגט. אבער איך קען נישט זאגן ווער די קוואל איז. נישט קיין נפק"מ, מסתמא דאס איז געווען די בעסטע וואס מ'האט געקענט דעמאלטס טון, ווייל ס'איז טאקע דא אזא בחינה אז מ'קען נישט ארויסלאזן, געוויסע אינפארמעישן בלייבט קלעסיפייד, איז העכסט געהיימניספול, און נאר איינס צוויי צי דריי מענטשן מעגן דערפון וויסן, איז פארשטייט זיך אז מ'קען עס נישט ארויסליעקן, אבער מסתמא, מסתבר איז אז דאס איז געווען די בעסטע וואס מ'האט געקענט טון, וואס קאנגרעס האט געקענט טון, הגם ס'האט נישט קעיר גענומען פונעם פראבלעם. און אנאליסטן האלטן, זענען ממש איבערצייגט, כ'ווייס נישט פונקטליך וויפיל קראנט אינפארמעישאן איז דא דערויף, אז די ען עס עי האט קיינמאל נישט געטוישט איר התנהגות. קען זיין זיי זענען געווארן אביסל שטילער, אפשר יא מער באגרעניצט, אבער זיי האבן ווייטער געטון וואס זיי האבן צו טון. איך שיהי' איז עס ווייטער אזוי געלאפן, אויף דעם מהלך מיט די נייע געזעצן אנגעבליך, איז, ביז ס'איז געקומען איין גורל'דיגער טאג וואס האט געטוישט נישט נאר די, NSA נאר די גאנצע וועלט, און ס'האט אריינגעטרעטן א נייע מציאות, און דער טאג ווי אונז קען מען זיך פארשטעלן איז ניין עלעווען, סעפטעמבער עלעווען, טו טאוזנט ענד וואן. סאו אונז ווייסט מען שוין היינט גענוג, האלט מען יעצט שוין קרוב צו צוואנציג יאר שפעטער, אונז ווייסט מען שוין היינט גענוג צו פארשטיין אז די וועלט איז דעמאלטס געטוישט געווארן אויף אייביג, ס'איז ממש מ'קען אנצייגן אז דאס איז א גרעניץ, א ווענדפונקט, ווען די וועלט האט זיך געטוישט. קען זיין ס'דארף דורכגיין נאך מער צייט אז מ'זאל קענען געהעריג ארומכאפן און באגרייפן די פארדעם און נאכדעם און עס קאנטראסטן, אבער דאס פארשטייען מיר גוט אז ס'איז א נייע וועלט, ס'איז א נייע מציאות. קען אפשר די זעלבע זאך זאגן לגבי די יעצטיגע קאראנא קריזיס, נישט אפשר נאר גאנץ זיכער אז דאס האלט אינמיטן טראגן די וועלט אין גאר א נייע ריכטונג, אבער על כל פנים, ניין עלעווען געטוישט די וועלט, און דאס האט אויך שארף געטוישט די ען עס עי און די גאנצע צוקונפט וויאזוי די אגענטור האט די גאנצע אויפגאבע וואס זי האט געהאט און די רעכטן און טעטיגקייטן ווי ווייט זיי זענען אלס דערגאנגען און צו דעם וועלן מיר מירצעשעם צוקומען נעקסטע וואך. ברכה און הצלחה.